ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף עיין ח, עמוד ב', די לעצטע שורה פון עמוד. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, גנב, ער האט גע'גנב'עט דעם שור, ונתן לאחר וטבח, און ער האט געגעבן צו א צווייטן, און יענער האט עס געשחטן. נישט מען מיינט ער האט יענעם אוועקגעגעבן א מתנה, ווייל אויב ער האט יענעם אוועקגעגעבן א מתנה, אפילו יענער שעכט נישט, איז דאך א מתנה גלייך ווי מכירה, נאר ער מיינט צו זאגן ער האט געמאכט אים פאר א שליח אז ער זאל שעכטן. גנב ונתן לאחר ומכר, ער האט ער האט גע'גנב'עט און ער האט געמאכט דעם צווייטן א שליח אויף צו פארקויפן. גנב, ער האט גע'גנב'עט די זאך, והקדיש, און ער האט די זאך מקדיש געווען. פריער האבן מיר געלערנט אין גמרא אז מיט דעם אויך וואס מ'איז מקדיש די זאך האט עס נישט דעם דין פון מכירה, אזוי האט זיך די גמרא האט געפרעגט די קשיא אז פארוואס האט נישט די דין פון מכירה, האט די גמרא אויף דעם געענטפערט אז ס'איז א חילוק, ווייל אויב מ'פארקויפט עס איז מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דשמעון, אבער דארט וואו עס מ'איז מקדיש אין מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן, ווייל ר'איז עס מקדיש פאר א קרבן, איז דאך דער קרבן קומט דאך לכפר על בעלים און מ'דארף עס שעכטן לשם בעלים, איז שם בעליו עליו, איז די מכירה האט עס נישט קיין דין מכירה, אבער דא שטייט אז הקדש האט יא א דין פון מכירה, און ווי תוס' איז מסביר, ווייל דא רעדט זיך ביי קדשי בדק הבית, דארט פאסט נישט צו זאגן מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן, ווייל עס איז שוין יעצט אוועק געגאנגען אינגאנצן פון זיין רשות. גנב, ער האט געגנבעט, והקיף, ער האט פארקויפט די זאך צו א צווייטן, אבער אויף בארג, יענער האט נאך נישט באצאלט פאר דער זאך, גנב, האט געגנב'ט די זאך, והחליף, ער האט עס אויסגעביטן מיט דעם חבר, דער חבר האט אים געגעבן פאר דער זאך א צווייטע זאך, גנב ונתן במתנה, ער האט געגנב'ט עס אוועקגעגעבן א מתנה, גנב ופרע חובו, האט מיט דעם באצאלט א חוב, גנב ופרע בהיקפו, היקף רופט זיך אויך אן, ער האט, ער איז איינעם שולדיג, חובו מיינט מען האט ביי איינעם גענומען געלט ער דארף אים אפגעבן געלט, היקפו מיינט מען ער האט גענומען ביי איינעם סחורה און מיט דעם באצאלט ער עס פאר דעם וואס איז אים שולדיג פאר סחורה, גנב ער האט געגנבעט, ושלח סבלונות האט עס געשיקט א מתנה בבית חמיו צו דעם צו פאר די כלה אין הויז פון שווער און ביי די אלע זאכן משלם תשלומי ארבעה וחמישה ס'האט דעם זעלבן דין ווי מכירה און באצאלט ארבעה וחמישה מאי קא משמע לן

דיש שליח לדבר עבירה, אז דא ביי טביחה זאגן מיר יש שליח לדבר עבירה, אף על גב דבכל התורה כולה, כאטש אומעדום זאגן מיר אין שליח לדבר עבירה, אבער הכא דא ביי טביחה יש שליח לדבר עבירה, מאי טעמא, וואס איז דער טעם פון דעם, וטבחו ומכרו, זאגן מיר מה מכירה דלא אפשר דלאו על ידי אחר, מכירה מוז דאך זיין מיט נאך איינעם, און טביחה איז גלייך צו מכירה, אף טביחה איז על ידי אחר אויך מחייב. ואשמעינן סיפא, אין די סיפא לאזט ער מיר הערן. גנב והקדיש, זאגן מיר מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים, אז דא זאגן מיר די סברה, כאטש מיר זאגן דאך האט מקדיש געווען פארן מזבח די זאך, האבן מיר דאך געזאגט אז דאס הייסט נישט ווי מכירה, ווייל מיר האבן דאך געזאגט מעיקרא תורא דראובן והשתא נמי תורא דראובן. אבער דא מיינט מען לבדק הבית, און לבדק הבית האט עס דעם דין פון מכירה. מען פרעגט דא א קשיא, מה מכירה דלא אפשר על ידי אחר? תוספות שיטה איז אז כאטש איך זאג אין שליח לדבר עבירה, אבער בשוגג ווען די שליח ווייסט נישט אז ס'איז דא אן עבירה, איז דעמאלט יש שליח לדבר עבירה. דא ווייטער נאך די משנה דא אז אין תוספות אויב אזוי וואו איז די ראיה ביי טביחה איז דא שליח לדבר עבירה, און ביי טביחה קען אויך זיין על ידי אחר, ווען וועט זיין על ידי אחר דעמאלט בשעת דער שליח האט נישט געוויסט, אבער דארטן וואו ער ווייסט. ער ווייסט עס. תוספות פרעגט עס פאקטיש, אבל קצת קשה, היכי יליף דער תוספות דיבור המתחיל נתנו. היכי יליף ממכירה דחייב אויף טביחה דילמא דוקא כשסבור שהיא שלו, ער ווייסט אז ס'איז זיינע, ער מיינט אז ס'איז זיינע דער שליח, דעמאלט זאגן מיר איז ער זיין שליח, ווייל דארט פאסט זיך נישט צו זאגן דברי הרב דברי התלמיד דברי מי שומעין, דער שליח ווייסט נישט מ'האט עס געגנב'עט, כיוון דלא קא ידע. רש"י זאגט די משנה, גנב ברשות הבעלים. ער האט די זאך געגנבעט און די זאך איז געווען ברשות הבעלים וטבח און ער האט עס געשחטן ומכר האט עס פארקויפט חוץ מרשותם אויסער זייער רשות איז אז אויב ער האט עס ארויסגענומען פון זייער רשות איז ער געווארן דער א גנב אויף דער זאך און ער האט עס קונה געווען או אדער או שגנב חוץ מרשותם. ער האט געגנבעט די זאך, ארויסגענומען פון זייער רשות, וטבח ומכר ברשותם, נאכער האט ער אריינגעטראגן די זאך אין זייער רשות און דארט האט ער געשחט'ן אדער פארקויפט, או אדער שגנב וטבח ומכר חוץ מרשותם, איז אלץ אלץ האט עס ארויסגענומען פון זייער רשות און האט עס געשחט'ן אויסער זייער רשות. איז דער דין משלם תשלומי ד' וה'. אבל אבער גנב, ער האט גע'גנב'עט וטבח און ער האט עס גע'שחט'ן ומכר פארקויפט ברשותם, אין זייער רשות, פטור, איז ער פטור, ווייל אויב ער האט עס נישט ארויסגענומען פון דעם רשות פון דעם בעל בית, איז ער נאך נישט געווארן אויף דער זאך קיין גנב. היה מושכו ויוצא, ער האט געצויגן די זאך אום עס ארויסצונעמען, ומת ברשות הבעלים, און די זאך איז געשטארבן ווען ס'איז נאך געווען אין דעם רשות פון די בעלים, פטור. איז רשי לערנט פטור מכלום אז דעם קרן איז ער אויכעט פטור, אין פשטות איז דאך רשי גערעכט ווייל ער האט עס נישט געגנבעט און ס'איז געשען א אונס ער האט עס נאך נישט קונה געווען, אבער דערלעבן האט צוגעשטעלט ספרים אחרים מכפל האב איך נאכגעקוקט. דער ברטנורא זאגט טאקע פטור מכפל, און דער רמב ם זאגט אויך אזוי פטור מכפל, אבער קרן באצאלט ער, און דער תוספות יום טוב פרעגט טאקע, איך פארשטיי נישט פארוואס זאל ער זיך דארפן באצאלן קרן? הגביהו, ער האט אויפגעהויבן די זאך אין די רשות בעלים, און הגבהה דאך קונה אומעדום, או, אדער הוציאו מרשות בעלים ומת חייב. וואס איז דער פשט הוציאו מרשות בעלים? תוספות לערנט אז ר'האט עס ארויסגענומען מרשות בעלים און ר'האט עס אריינגענומען אין א סימטא, און דער קנין איז דעמאלט דער קנין משיכה, ווייל ווי עט זיין אז ער נעמט עס ארויס פון יענעמ'ס רשות אין דעם רשות הרבים, און רשות הרבים איז נישט קונה קיין משיכה, משיכה די טייטש, איך נעם עס ארויס פון יענעמ'ס רשות און איך נעם עס אריין אין מיין רשות. סימטא דאס איז רשות שניהם, און ממילא יעדער ארט ווי דער מענטש שטעלט אוועק די בהמה באלאנגט עס צו אים. דער נימוקי יוסף זאגט נישט אזוי, ער זאגט ריכטיג טאקע אומעדום ביי משיכה דארף טאקע זיין מען זאל עס אריין נעמען אין א סימטא, אין רשות הרבים איז מען נישט קונה, אבער ביי א גנב, דא גייט נישט אהן אין דעם מיט דער ענין ס'מוז זיין משיכה דאס וואס סגייט אהן ביי קנינים נאר אויב האט עס נאר ארויס גענומען פין רשות בעלים אפילו האט עס אריין גענומען אין רשות הרבים איז לגבי דעם דין גנב האט עס שוין א דין גנב ער איז מחויב באונסין. נאך שטייט א דין נתנו לבכורות בנו אויף דעם איז דא דריי טייטשן מיר וועלן לערנען די ערשטע פשט פון רשי, נתנו לבכורות בנו. דא לויט דעם ערשטן פשט אין רשי איז דער פאל נתנו לבכורות בנו האט נישט צו טון מיט קיין גנב, נאר א בעל הבית האט אויסצולעזן א בכור, האט ער געזאגט צו דעם כהן, נעם דארט דיע בהמה פאר פדיון בני. או, אדער לבעל חוב איינער איז שילדיג געלט פאר א בעל חוב, זאגט ער נעם דאס פאר דעם חוב, אדער לשומר חנם ער זאגט נעם די בהמה היט עס לשואל לנושא שכר ולשוכר והיה מושכו, און דער כהן האט דאס ארויס גענומען עס נעמען פאר דעם פדיון הבן, צי דער בעל חוב האט עס ארויס גענומען פאר דעם חוב ומת ברשות הבעלים, און די זאך איז געשטארבן ברשות הבעלים, פטור, דארפן מיר טייטשן ווער איז פטור, ביי דעם בכור, ביי דעם בעל חוב, פאסט זיך נישט צו זאגן דאס לשון פטור, נאר דאס לשון פטור גייט ארויף אויף וועלכן? אויף דעם שואל, מען רעדט נישט פון קיין גנב לויט דעם פשט אז דער שואל איז נישט געווארן מחויב באונסין, הגביהו האט עס אויפגעהויבן או שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייב איז רשי ברענגט אראפ דעם פשט און רשי אליין שלאגט אפ דעם פשט פארוואס קען מען אזוי אויך נישט לערנען ווייל וואס פאסט זיך צו זאגן חייב אויף שואל קען זיין חייב אבער דא רעדט זיך דאך מתה כדרכה, מתה כדרכה פאסט זיך דאך נישט צו זאגן ביי אנדערע דאס לשון חייב און אויכעט ביי כהן און בעל חוב דארף שטיין הפסיד צו לא הפסיד, אבער דער ראבד האב איך געזען קריגט אויפן רמבם און ער לערנט טאקע אזוי א פשט. אז וואס? אזוי ווי רשי לערנט דעם ערשטן פשט אז דא רעדט זיך נישט ביי קיין גנב. ווייל אז ברענגט ער אן דעם דעם ברענגט ער אן דעם אויך. דער צווייטער פשט אין רשי איז, נשנא לבכורת בניו, דער גנב האט א זון ער דארף מאכן א פדיון הבן, זאגט ער צו דעם כהן, איך האב דארטן שטיין א בהמה, נעם דאס פאר דעם פדיון הבן, די געגנבעטע בהמה. אדער לבעל חוב, דער גנב איז איינעם שילדיג געלט, זאגט ער דא שטייט מיין א בהמה, ער ווייזט אן אויף א בהמה וואס שטייט ביי יענעם, לשומר חנם, ער זאגט איינעם נעם די פון מיר צו היטן, צו מיין בהמה נעם עס היטן, לשואל, לנושא שכר, לשוכר, והי' מושכו ומת ברשות הבעלים, אויב דער כהן צו דער בעל חוב האט עס ארויסגענומען און עס איז געשטארבן ברשות הבעלים, פטור איז דער גנב, פטור פון וואס איז ער פטור פון וואס, פון כפל איז ער אויכעט פטור פשטות פאר וואָס, און אפילו פון קרן איז די ביקום אינגאנצן פטור, ווייל די זאך איז דאך נאָך נישט געווארן גע'גנב'עט. ווי איז אבער הגביהו דער כהן צו דער בעל חוב האט עס אפגעהויבן או שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייב ווער ווערט מחוייב? דער גנב ווערט מחוייב ווייל דא האט ער דאך געמאכט אזוי צו זאגן די גניבה מיט א מח מיט ער איז געווען זיין שליח איי אין שליח לדבר עבירה פרעגט אויף דעם תוספות. ביי מכירה זאגט מען דאך אין שליח לדבר עבירה, פארוואס זאגן מיר דעמאלט ווען הוציאו מרשות הבעלים ומת חייב? ס'איז דאך אין שליח לדבר עבירה. זאגט תוספות אז דא רעדט זיך, דיע מענטשן האבן נישט געוויסט ס'איז א גנב, זיי האבן געמיינט ס'איז זיין זאך, און אויב זיי האבן געמיינט אז ס'איז זיין זאך, דעמאלט איז דאך נישטא די סברה צו זאגן דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין. דער רמב"ם לערנט אויך פשט עס רעדט זיך ביי א גנב, נאר ער טייטשט דעם פוטר און דעם חייב טייטשט אויפן שליח, אז עס רעדט זיך דער שליח האט געוויסט אז ער איז א גנב, איז די פוטר גייט ארויף איז דער שליח פוטר, און חייב איז די טייטש דער שליח איז חייב, ווייל אויב ער האט געוויסט ער איז דער גנב איז דאך אין שליח לדבר עבירה איז ער מחוייב. רש"י או טבחו ומכרו חוץ מרשותו דכשהוציאו חוץ מרשותו נעשה עליו גנב איז ער געווארן א גנב וקנאו איז פשטות ווייזט אויס עס לשון פון רש"י אז נישט ווייל ער האט עס אריין גענומען צו זיך אין רשות איז ער געווארן א גנב נאר דער ארויס נעמען איז ער שוין געווארן אבער ס'איז נישט קיין ראיה עס לשון אין די משנה דאך אויכעט אזוי.

אז קרן דארף ער אויך נישט באצאלן, ווייל דא איז דאך, ער האט דאך נאך די זאך נישט גע'גנב'עט, און ס'איז דאך געשען א אונס, וואס מיינסטע? אבער די ספרים אחרים זאגן ער איז נאר פטור פון כפל, אבער קרן דארף ער באצאלן. הגביהו, אפילו ברשות הבעלים האט ער עס אויפגעהויבן די שעפס, דארטן נאך איז ער שוין געווארן א גנב, שהרי הגבהה קונה בכל מקום מסכת קדושין, נתנו בעליו, דא רעדט זיך נישט פון קיין גנב, נאר עס רעדט זיך דער בעלבאס האט עס אוועק געגעבן לבכורות בנו לכהן בה' סלעים של פדיון הבן. לישנא אחרינא, א צווייטע לשון, מען מיינט אבער א גנב. נתנו גנב לבכורות בנו, דער גנב האט עס געגעבן, דער גנב האט געדארפט מאכן א פדיון הבן האט ער עס אוועק געגעבן. ונתנו לו שם, ער האט עס דארט אוועק געגעבן במקום שגנבו. ער האט געזאגט נעם עס דארט, אדער האט עס געגעבן לשומר חינם לשואל היה מושכו הכהן או בעל חוב או השומר ומת ברשות הבעלים פטור הגנב מכלום ווייל ער האט עס דאך נאך נישט גע'גנב'עט ולישנא אחרינא עיקר לש די צווייטע לשון איז א עיקר אז מען רעדט זיך ביי א גנב חייב הגנב כו' דמחייב גנב דער גנב ווערט מחויב בקנין שלוחו, מיט דעם וואס זיין שליח האט קונה געווען. דאי בנתנו בעליו, אויב עס רעדט זיך נישט קיין גנב, נאר דער בעל בית האט געזאגט צו דעם כהן אז דער כהן זאל דאס נעמען פאר די פינף שקלים פון פדיון הבן, מאי חייב, וואס פאסט זיך צו זאגן עס ווארט חייב? נהי דשואל מצי למימר חייב באונסין, ביי שואל קען איך טייטשן חייב באונס, אלא שאר שומרים מי חייבי, זענען זיי דען מחויב ביי מתה כדרכה, דא שטייט דאך ומת און מת ווייזט אויס אז ס'איז געווען מתה כדרכה, ועוד נאך א זאך לגבי כהן און בעל חוב מאי חייב ופטור איכא, דארטן הפסיד ולא הפסיד מיבעי ליה, ס'דארף שטיין אז אויב מת ברשות הבעלים. לא הפסיד, האט דער כהן דער בעל חוב נישט קיין שאדן, און אויב מת שפעטער נאכדעם וואס מ'האט ארויסגענומען הפסיד. דעריבער געפעלט מיר די צווייטע לשון. גמרא, בעי אמימר, האט אמימר געפרעגט א שאלה. תקנו משיכה בשומרים או לא, צי זאגן מיר ביי די שומרים גייט אויך אן דער דין משיכה, אז ווען ווערט דער חיוב פון שומר צו היטן די זאך, דווקא נאכדעם האט געמאכט א משיכה, וואס מיר טייטשן דאך עס ווארט משיכה מיינט מען, מען נעמט עס ארויס פון יענעמ'ס רשות און מען נעמט עס אריין אין זיין רשות. אמר רב יימר, האט רב יימר געזאגט תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין פון דער משנה, אין דער משנה האבן מיר געלערנט נתנו לבכורות בנו, ער האט עס געגעבן לבכורות בנו, דער גנב האט געזאגט צו דעם כהן, נעם דאס פאר די פינף סלעים וואס איך דארף אויסלעזן מיין זון, או לבעל חובו, דער גנב איז שולדיג איינעם געלט, זאגט ער, אט דא שטייט מיינס, א זאך, נעם עס פארן חוב, אדער לשומר חנם, לשואל.

אז דאס וואס שטייט דער עיקר דיוק איז פון דער סיפא, אין דער סיפא שטייט הגביהו שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייב, אז דאס גייט ארויף אויף ווער איז חייב, דער שומר, דער שואל איז חייב, און אויב כ'וועל טייטשן זע איך דאך פון דעם אויף אז ביי שומרים גייט אן דער ענין פון משיכה, ווייל איך זאג אז אויב זיי האבן געמאכט א משיכה איז שוין דער חיוב אויף דעם שומר, ושמע מינה איז דאך פון דעם א ראיה תקנו משיכה בשומרים, אז ביי שומרים איז דא דער דין משיכה. אמר ליה האט ער געזאגט צו אים לא, ניין, גנב, דאס הייסט אזוי אז אויב דער גנב וויל עס גנב'ענען, וועלכן אופן וויל ער עס גנב'נען? ער זאגט דעם כהן ער זאל עס נעמען פאר אים, צי דער שומר זאל עס נעמען פאר אים, דעמאלט ווערט דער חיוב אויפן גנב. נאר נאר, גנב איז די טייטש אזוי אז דער בעל הבית פון דער זאך האט עס אוועקגעגעבן פאר א כהן, דער בעל הבית פון דער זאך האט עס אוועקגעגעבן צו א שומר חינם, נאכער איז געקומען דער גנב און האט פון זיי גע'גנב'עט. פרעגט די גמרא, הא תנא ליה רישא, שטייט זיך שוין פריער דער דין פון גנב, האט ער געענטפערט תנא גנב שגנב מבית הבעלים, ער לערנט מיר דעם דין דער גנב האט גע'גנב'עט מבית הבעלים, ותנא גנב שגנב מבית שומר, און ער לערנט מיר דעם דין א גנב האט גע'גנב'עט מבית שומר. אמר ליה רב אשי, האט רב אשי געזאגט צו אמימר'ן, לא תדחייה, זאלסט עס נישט מדחה זיין, זיי נישט מדחה רב יימר'ן די ראיה וואס ער וויל ברענגען, מה לי, וואס איז מיר דער חילוק, גנב שגנב מבית שומר, מה לי גנב שגנב מבית בעלים, עס דארפן נישט שטיין קיין צוויי באזונדערע זאכן. אלא לאו מוז זיך טייטשן שומר, ווי מיר האבן פריער אריינגעלערנט אז מיט די מאל וואס דער שומר טוט עס ארויסנעמען ווערט דער גנב מחויב במשיכת שומר, און שמע מינה איז פון דא א ראיה תקנו משיכה בשומרין שמע מינה דאס איז א ראיה. אז ווען דער שומר מאכט די משיכה דעמאלט ווערט ער מחויב באונסין, מען רעדט דאך בכלל, די שאלה איז דאך געווען בכלל ביי שומר, תוספות לערנט דא א אנדער פשט, תוספות זאגט דאס איז מיר א זיכערע זאך אז אז די שאלה גייט נישט. אבער ווי זיכער די אונסין ווערט מחויב בשעת משיכה, נאר די שאלה איז דא אויף א שואל און שוכר, אפילו נאך משיכה, צו דער משאיל און משכיר קען נאך האבן חרטה, ווייל ס'איז דא א סברא צו זאגן כל זמן יענער האט נישט אנגעהויבן מיט דער זאך צו ארבעטן הייסט ער נאך נישט קיין שואל, הייסט ער נאך נישט קיין שוכר, אבער רשי לערנט דאך בפירוש נישט אזוי, רשי טייטשט דאך אפ תיקנו

כדרך שתיקנו משיכה בלקוחות כך תיקנו משיכה בשומרים, און נאך א זאך שטייט דארטן, כשם שהקרקע נקנית בכסף בשטר בחזקה, אזוי ווי מען איז קונה קרקע איז דא דריי קנינים אדער מיט געלט אדער מיט שטר אדער מיט חזקה, מען טוט א זאך וואס די זאך דארף מען האבן צו לטובת הקרקע, כך די זעלבע זאך שכירות, רענטינג,

כסף איז אויך נישטא ביי מטלטלין. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, שכירות קרקע, אז אויב איינער פאררענט דעם צווייטן א פעלד, איז דער קנין איז די זעלבע זאך ווי דער קנין איז צו קויפן די פעלד, כסף און שטר וחזקה. אמר רבי אלעזר, האט רבי אלעזר געזאגט, ראוהו, מען האט געזען דעם גנב, שהטמין, ער האט זיך באהאלטן בחורשין, אין וואלד, דארט אין וואלד פאשען זיך בהמות, האט ער זיך דארט באהאלטן צו גנב'ענען בהמות פון די וואס ער פאשען זיך דארטן, וטבח, ער האט גע'שחט'ן ומכר, און האט, אדער האט פארקויפט, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, דארף ער באצאלן ארבעה וחמישה, פרעגט די גמרא אמאי, פארוואס זאל ער באצאלן ארבעה וחמישה, הא לא משך, דו זאגסט דאך ער האט דארטן געשחט'ן, און מיר האבן דאך געלערנט ביי אונז אין דער משנה אז אויב גנב און טבח ומכר ברשותם איז ער פטור פון ד' וה', ער איז נישט קיין גנב, ער איז פון כפל אויך פטור. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, שהכישה במקל, ער האט געגעבן א קלאפ מיט א שטעקן זאל אוועק גיין און דאס איז ווי א קנין אז ער זאל עס קונה זיין, זאגט די גמרא אמרי, כ'דארף פרעגן א צווייטע שאלה, וכיוון דראוהו, דו זאגסט מ'האט אים געזעהן ער באהאלט זיך, אויב מ'האט אים געזעהן גזלן הוא, איז דאך א גזלן. איי שטענדיג א גנב איז דאך אויך דא מענטשן האבן געזען, ווייל אויב ס'נישט דא קיין מענטשן וואס האבן אים געזען גנב'נען, פון וואנען ווייס איך ער איז א גנב? איז רש"י מחלק ביי א גנב איז די טייטש אזוי, אויב מענטשן זעען האט ער פאר זיי נישט קיין מורא און ער זאגט איך נעם דאך ביי זיי נישט צו פארוואס זאלן זיי גיין מיר גיין מסר'ן, אבער אין וואלד איז דאך די פאשע באלאנגט צו יעדן איינעם איז דעמאלט ווען ער נעמט צו די בהמה, ווייסט דאך נישט, ס'קען דאך זיין אז דיע בהמה באלאנגט צו דיע מענטשן וואס זיי זעען דאס, און אויב ער האט נישט קיין מורא איז דאך א גזלן. ענטפערט די גמרא, כיוון דקא מטמרי מנייהו, שטייט דאך מ'האט אים טאקע געזען, אבער וואס האט מען אים געזען? ער האט זיך באהאלטן, אויב ער באהאלט זיך גנב הוא, איז ער א גנב, פרעגט די גמרא, ואלא גזלן היכי דמי, וויאזוי הייסט עס א גזלן? אמר רבי אבהו האט רבי אבהו געזאגט כגון בניהו בן יהוידע שנאמר עס שטייט ויגזל האט געגזלט את החנית די שפיז מיד המצרי פון די האנט פון מצרי ויהרגהו בחניתו. רעכנט זיך מיט קיינעם נישט. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, א גזלן איז כגון בעלי שכם, ווי דער פסוק דערמאנט ביי די מענטשן פון שכם, שטייט וישימו לו, זיי האבן געטאן בעלי שכם, די מענטשן פון שכם, מארבים, ערטער ווי זיי האבן געלאקערט, על ראשי ההרים, אויף די שפיץ בערג, אויף די שפיץ בערג האבן זיי געזען דעמאלט צו מענטשן פארן אונטן אויף די וועגן, ויגזלו, זיי האבן געגזל'ט, את כל אשר יעבור עליהם בדרך, אלע וואס זענען דורכגעגאנגען אינעם וועג, דאס הייסט א גזלן. פרעגט די גמרא, ור' אבהו, מאי טעמא לא אמר מהא, פארוואס זאגט נישט ר' אבהו דעם פסוק וואס ר' יוחנן זאגט, אז בעלי שכם, ווערן אנגערופן גזלנים, אזא'ן אופן הייסט א גזלן, אמר לך, ר' אבהו וועט דיר זאגן, כיון דמטמרי איטמורי, ווייל זיי טוהן זיך דאך באהאלטן, אזוי ווי עס שטייט דאך דארט אין פסוק, מארבים, לא גזלני נינהו, זענען זיי נישט קיין גזלנים, פרעגט די גמרא ורבי יוחנן, פארוואס זאגט רבי יוחנן אז די בעלי שכם הייסן גזלנים? ער זאגט, הא דקא מטמרי, דאס וואס זיי באהאלטן זיך איז נישט ווייל זיי האבן מורא פאר מענטשן, נאר דלא ניחזינהו אינשי, מענטשן זאלן זיי נישט זען, וניערקו מינייהו, די מענטשן זאלן פון זיי נישט אנטלויפן, דעריבער באהאלטן זיי זיך, דעריבער זאגט רבי יוחנן אז בעלי שכם ווערט אנגערופן גזלנים. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, די תלמידים האבן געפרעגט רבי יוחנן בן זכאי, מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן, פארוואס האט די תורה מחמיר געווען ביי א גנב מער ווי ביי א גזלן, א גנב באצאלט כפל און א גזלן נישט, אמר להן האט ער געזאגט צו זיי, זה השווה כבוד עבד לכבוד קונו, ביי דעם גזלן איז יעדערנס כבוד גלייך, ער רעכנט זיך מיט קיינעם נישט, וזה אבער דער גנב לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו, און ס'הייסט פאר מענטשן האט ער מורא און פאר השם האט ער נישט קיין מורא, כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת, שנאמר שטייט אין פסוק הוי המעמיקים מהשם לסתיר צו באהאלטן עצה, והיה עס איז במחשך אין די פינסטערניש מעשיהם וגומר, וכתיב עס שטייט ויאמרו זיי זאגן לא יראה קה ולא יבין אלקי יעקב, וכתיב, און עס שטייט אין פסוק כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה, איז דער מהרשא מסביר, ווייל גיב א קוק, דער גנב האט מורא מדין של מטה, אבער מדין של מעלה האט ער נישט קיין מורא, איז ער כופר אין די השגחת השם און שכר ועונש של מעלה, אבער דער גזלן ער לייקנט נישט, ווייל מען זעט דאך פון דין של מטה וואס ער זעט בחוש האט ער נישט קיין מורא, נאר ביי אים איז מערער דאס וואס ער פארדינט אין דער גזילה מערער ווי דאס וואס ער האט שאדן אין דעם עונש של מעלה און דעם עונש של מטה. אמר רב מאיר, האט רב מאיר געזאגט, משלו משל משום רבן גמליאל, אין נאמען פון רבן גמליאל האט מען געגעבן א משל, למה הדבר דומה, צו וואס וועלן מיר צוגלייכן דעם גנב מיט דעם גזלן, לשני בני אדם שהיו בעיר, צוויי מענטשן זענען געווען אין שטאט, ועשו משתה, זיי האבן געמאכט א סעודה, אחד זימן את בני העיר, איינער האט איינגעלאדן צו דער סעודה די מענטשן פון שטאט, ולא זימן, ער האט נישט איינגעלאדן את בני המלך, וואס הייסט דאס? אז די מענטשן פון שטאט האט ער ליב, אבער די בני המלך האט ער נישט ליב. ואחד און איינער האט געפראוועט די סעודה פאר זיך אליין, לא זימן את בני העיר, ולא זימן את בני המלך, האט קיינעם נישט גערופן, איזה מהן עונשו מרובה? ווער האט א גרעסערן עונש? הוי אומר זאג, זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, איז א גנב איז גלייך צו זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. אמר רב מאיר האט רב מאיר געזאגט, בוא וראה קום און זע כמה גדול כח של מלאכה, ווי גרויס איז דער כח פון ארבעט, שור, ווען ער האט געגזלט א שור און האט אים געשאכטן אדער פארקויפט, שביטלו ממלאכתו, ער האט געשטערט דעם בעלבאוס פון דער ארבעט, ווייל מיט א שור טוט מען דאך ארבעטן, חמשה, און ביי טביחה און מכירה באצאלט ער פינף מאל אזויפיל, שה שלא ביטלו ממלאכתו, דארט באצאלט ער נאר ארבעה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, בוא וראה קום און זעה כמה גדול כבוד הבריות, ווי גרויס איז דער כבוד פון מענטשן, אפילו א גנב רעכנט מען זיך אויכעט מיט זיין כבוד, שור שהלך ברגליו, ווען דער גנב האט גע'גנב'עט דעם שור האט ער אים נישט געדארפן טראגן, ער האט אים געפירט, חמשה באצאלט ער ווען ער שעכט אים אדער פארקויפט אים פינף מאל אזויפיל שה שהרכיבו על כתפו די שה האט ער געמאכט רייטן אויף זיין אקסל ארבעה רעכנט מען זיך מיט דעם כבוד פון דעם גנב און ער דארף באצאלן נאר פיר מאל אזויפיל. דער מהרשא זאגט, בשלמא לויט דעם טעם פון ר' מאיר'ן וואס ער זאגט גדול כח של מלאכה איז אפילו ער האט געגנבעט א עגל אבער עס וועט ווערן גרויס מיטן מיט דעם ארבעטן, אבער לויט דעם טעם פון גדול כבוד הבריות דעריבער באצאלט מען ביי א שור פינף מאל אזוי פיל שהלך ברגליו, און ווי וועט זיין ער האט געגנבעט א עגל, וואס א עגל קען מען דאך נישט פירן, ער דארף אים אויך רייטן אויף די אקסלן ווי א שה, ולכאורה וואלט ער געדארפט ביי עגל באצאלן פיר און מיר ווייסן ער באצאלט פינף, נאר מען האט נישט געמאכט קיין חילוק ווייל עס איז דער מין שור ההולך ברגליו באצאלט מען שטענדיג חמשה, רשי. זאגט די משנה אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, א בהמה דקה, ציגן, שעפסן, טאר מען נישט האלטן אין ארץ ישראל, פארוואס? ווייל אין ארץ ישראל איז דאך די אלע פעלדער מן הסתם אידישע, און די בהמות דקות מאכן שאדן אין די פעלדער, אבל מגדלין בסוריה, אין סוריע מעג מען יא דארט האדעווען דאס, כאטש דוד האט עס איינגענומען, נאר דער תנא האלט אז כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש. און אין חוץ לארץ מעג מען. אין סוריה האט א דין ווי חוץ לארץ. ובמדברות שבארץ ישראל, אין די מדבר פון ארץ ישראל מעג מען אויך האלטן. אין מגדלין תרנגולים בירושלים, מען טוט נישט האדעווען קיין טשיקן אין ירושלים, דאס מפני הקדשים. דא ווערט נישט דערמאנט אז דער דין איז בלויז אויף כהנים, אין מגדלים תרנגולים גייט ער אויף אידן אויך נישט, פארוואס? מפני הקדשים, ווייל די אידן עסן דאך דארטן קדשים קלים אין ירושלים, איז שלמים, תודה און מעשר בהמה, און דער סדר פון די תרנגולים איז זיי קריכן אין די מיסט, אפשר וועלן זיי ברענגען א שטיקל פלייש כעדשה מן השרץ זאל מטמא זיין די קדשים. נאך א דין, ולא כהנים בארץ ישראל, די כהנים טארן נישט האלטן קיין תרנגולים אין גאנץ ארץ ישראל מפני הטהרות, ווייל די כהנים עסן דאך תרומה, דארפן זיי זיין נזהר בטהרה, אבער אידן אפילו די אידן עסן חולין בטהרה, אבער ס'איז דאך נאך נישט דא קיין איסור, ווי מען זאגט מדין תורה אז עס ווערט טמא, איז דער דין אין גאנץ ארץ ישראל אז מען טאר נישט האלטן תרנגולים, דאס איז נאר אויף כהנים. נאך א דין, אין מגדלים חזירים בכל מקום, איז לכאורה וואס איז פונקט חזירים? די גמרא זאגט דאך אז מען טאר נישט פארדינען ביי נבילות וטריפות, איז איז דא אויף דעם איז דא אויף דעם צוויי תירוצים, דער רשב א דוכט זיך ענטפערט די שיטה ברענגט אראפ, אפילו איך בין מגדל די תרנגולת די חזירים, נישט הנאה צו האבן פון די פלייש, נישט צו פארקויפן די פלייש, נאר איך זאל שמירן מיט זייער פעט, טאר מען אויך נישט, און די מאירי זאגט אז אין מגדלים חזירים מיט די טייטש. אה דא איז דא א ספעשל זאך אויף דעם איז דא א ארור ווי די גמרא זאגט ווייטער אז מ'האט געשאלטן לא יגדל אדם את הכלב א מענטש זאל נישט האלטן קיין כלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת נאר אויב איז געווען צוגעבינדן אין א קייט דעמאלט מעג מען ווייל די כלב קען מאכן שאדן אמאל די שרעק אליין קען אויך אויב מפיל זיין ווי די גמרא דערמאנט ווייטער. אין פּורסין, מען טוט נישט אויסשפּרייטן נישובים, אַזעלכע נעצן, ליונים צו טויבן, אלא אם כן היה רחוק מן הישוב, נאָר אויב די די מען איז ווייט פון ישוב, למד ריס, למד ריס, דאָס איז אַכט טויזנט אמות, פיר מיל, דעמאָלט מעג מען. אבער עס קען זיין איין נאר עס וועט ענק נישט רש י אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל משום יישוב ארץ ישראל שמבעיר עס טוט פארניכטן את השדות די פעלדער וכל שדות ארץ ישראל אלע פעלדער פון ארץ ישראל סתמן דישראל מסתמא באלאנגט עס צו א איד אבל מגדלים בסוריה סוריה איז ארם צובה דדוד כבשה וקסבר ער האלט דלא שמיה כיבוש והוה דאס האט דעם זעלבן דין כחוץ לארץ און בחוץ לארץ מותר לגדל דלא חיישינן ס'ארט אים נישט לישוב נאר וואס דען ואם יפסיד שדות אחרים אז זיי מאכן שאדן ישלמנו וועט ער באצאלן אין מגדלים תרנגולים בירושלים דא שטייט נישט דערמאנט כהנים ווייל דא דער איסור אפילו ישראל מפני הקדשים שישראל אוכלים שם, ווייל די אידן עסן דארט אין ירושלים בשר שלמים ותודה און מעשר בהמה, ודרך תרנגולים לנקר באשפה, דער סדר פון תרנגולים איז אז זיי טוען דארט זוכן אין די אשפה, שמא יביאו עץ בשר כעדשה מן השרץ, דאס וואס שטייט אין רש י עצם זאגט דער רשש איז א גרייז, ווייל דער דין איז עצמות פון א שרץ זענען נישט מטמא, און ווייטער איז פארהאן אין פ ב זאגט טאקע דער רש י דארטן נישט עצם, נאר פלייש וועלן זיי ברענגען כעדשה מן השרץ ויטמאו את הקדשים, ולא יגדלו הכהנים תרנגולים בכל ארץ ישראל, אבער די כהנים מיט דער איסור אין גאנץ ארץ ישראל מפני הטהרות שהכהנים אוכלים תרומה הן, ווען זיי עסן תרומה וצריכים להזהר דארף מען זיין נזהר בטהרות, חזירים, טעמא מפרש בגמרא, את הכלב מפני שנושך, ווייל ער בייסט ומנבח, ער טוט אויך בילן, ומפלת אשה מיראתו, א פרוי קאן מפיל זיין פאר זיין מורא. נישובים, פחים, נעצן, פארוואס טאר מען נישט דווקא מ'דערווייטערט פיר מייל, פארוואס שלא ילכדו בהן יוני בני הישוב, די יונים פון די מענטשן פון דעם ישוב זאלן נישט ווערן געפאנגען, שלושים ריס ארבע מילין, און דעם ווארט ריס, צי מען זאגט ריס מיט א י' צי מען זאגט רוס מיט א ו' איז דא א מחלוקת. תוספות אין בבא מציעא דף ל ג, זאגט דער תוספות אז מען איז גורס רוס, דאס איז ר' ו' ס', און אין רוס איז דא צוויי הונדערט זעקס און זעכציק אמות. די גמרא זאגט דא אז זעט ער דאך אז זיבן און דרייסיג רוס. איז פארהאנען ארבע מיל, איז פארהאנען קומט אויס אז אויף איין ריס איז דא זיבן א האלבע, זיבן א האלבע מאל צוויי הונדערט זעקס און זעכציק מאכט אויס דער חשבון טויזנט נײַן הונדערט פֿינף און נײַנציק אמות, דאס איז איך בין גורס מיט א וו, אבער דער מאירי איז גורס מיט א יוד, און ער טייטשט אויך אזוי אז אין איין ריס איז דא צוויי הונדערט און זיבעציק אמות, זאגט ער כאטש עס קומט דאך אויס לויט'ן חשבון אויב אזוי וועט דאך אויסקומען פיר מיל זענען גאר אכט טויזנט, דאס הייסט דרייסיג ריס זענען מער, זיי זענען אכט טויזנט מיט הונדערט אמות, אבער אביסל מער זאגט ער, אבער דער עיקר דאס ווארט ריס איז דער מספר וויפיל עס באטרעפט ריס אזוי איז די גרויסקייט פון דעם. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אין ארץ ישראל טאר מען נישט האדעווען א בהמה דקה, אבל מגדלין בחורשין שבארץ ישראל, אבער אין די וועלדער פון ארץ ישראל מעג מען, בסוריה מעג מען אפילו ביישוב, ווייל כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש, ואין צורך לומר בחוץ לארץ, אין חוץ לארץ מעג מען זיכער. תניא אידך האט מען געלערנט אין א צווייטע ברייתא, אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין במדבר שביהודה מעג מען, ובמדבר אין דעם מדבר שבספר ביי דעם גרעניץ עכו, ווייל עכו איז דאך ביי די גרעניץ פון ארץ ישראל, ואף על פי שאמרו אין מגדלין בהמה דקה. כאטש די חכמים האבן געזאגט אין מגדלין בהמה דקה, אבל אבער מגדלין בהמה גסה, א בהמה גסה מעג מען יא האדעווען אין ארץ ישראל, פארוואס? א בהמה גסה קען דאך אויך מאכן שאדן אין די פעלדער, לפי שאין גוזרים גזירה על הציבור, מען איז נישט גוזר קיין גזירה אויפן ציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה, נאר אויב דער רוב ציבור קען דאס אויסהאלטן, ממילא בהמה דקה, אויף וואס דארף מען האבן די בהמה דקה? אויף צו עסן, און דעמאלט ווען מען דארף עס האבן צום עסן, אפשר להביא מחוץ לארץ, קען מען עס דעמאלט ברענגען פון חוץ לארץ, אבער בהמה גסה, וואס די בהמה גסה דארף מען דאך האבן אויף ארבעטן, ארויפלייגן אויף די משא, צו מען זאל מיט דעם אקערן, איז דאך אי אפשר להביא מחוץ לארץ, מען קען דאך נישט יעדן טאג ווען איך דארף האבן צו דער ארבעט ברענגען פון חוץ לארץ, דעריבער מעג מען מגדל זיין א בהמה גסה. ואף על פי שאמרו אין מגדלין בהמה דקה, כאטש מען האט געזאגט מען טאר נישט האדעווען קיין בהמה דקה, אבל אבער משהה הוא קודם לרגל שלושים יום, ער מעג קויפן דרייסיג טאג פאר יום טוב און עס האלטן ביז יום טוב, וקודם משתה בנו, פאר די חתונה פון זיין זון, מעג ער עס איינקויפן שלושים יום, ובלבד נאר שלא ישהה את האחרונה שלושים יום, אנדערע וואס ר'האט געקויפט פאר יום טוב, נאנט צו יום טוב, זאל ער נישט זאגן אז ער וועט שעכטן די פריערדיגע, און דאס אויך וועט ער האלטן נאך יום טוב ווייל ס'האלט נאך נישט קיין דרייסיג טעג, דסלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען דאי נפק ליה רגל, ס'איז שוין אוועקגעגאנגען יום טוב, ומכי זבנה פון ווען ר'האט געקויפט פאר יום טוב עד השתא ביז יעצט אכתי לא מלו ליה תלתין יומין איז נאך נישט דורכגעגאנגען קיין דרייסיג טאג לא נימא זאל איך נישט זאגן תלתין משרא שרי ליה לשהויי דרייסיג טעג מעג מען דאך זאל איך עס האלטן ער האט עס געקויפט איין וואך פאר יום טוב וואלט איך געוואלט מיינען אז ער זאל עס מעגן האלטן נאך דרײַ און צוואַנציק טעג נאך יום טוב אלא נאר כיוון דנפק ליה רגל אז ס'גייט דורך יום טוב לא מבעי ליה לשהויי קען ער דאס מער נישט זאגן. והטבח, דער וועלכער איז האנדלט מיט פלייש, ער טוט צוזאמען ער טוט קויפן בהמות און דעם יום השוק טוט ער עס שעכטן צו פארקויפן, לוקח קויפט ושוחט ער זאל שעכטן, לוקח און ער קויפט ושוהה און ער טוט זאמען ביי זיך ביז דעם יום השוק דרייסיג טאג, ובלבד נאר שלא ישהה העגונה שבהן, עגונה טייטשט רש"י די שפעטערדיגע, זאל ער נישט האלטן ל' יום, ווען עס קומט דער יום השוק זאל ער אלע וואס ר'האט געקויפט אפילו די וואס ר'האט געקויפט צוויי טאג פאר דעם יום השוק זאל ער אלע שעכטן, די תוספות פרעגט פריער געשטאנען דאס לשון ובלבד שלא ישהה את האחרונה, און פארוואס דא איז ער משנה און ער זאגט ובלבד שלא ישהה העגונה, נאך פרעגט תוספות אז ס'איז אלץ איינס דארף שטיין די זעלבע לשון ס'איז דאך איין ברייתא, נאך פרעגט תוספות דא ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט יום השוק אינגאנצן, ס'דארף דאך ווערן דערמאנט ולוקח ושוהה ביזן יום השוק, און נאך פרעגט תוספות אז אין תוספתא שטייט בפירוש מען טאר נישט האלטן מער איבער דרייסיג טאג, אבער דרייסיג טאג מעג מען יא האלטן, דעריבער לערנט תוספות אז ס'האט גארנישט צוטון מיט קיין יום השוק, נאר דער סדר פון א טבח איז ער קויפט אסאך בהמות צוזאמען מעג ער זאמען זיי דרייסיג טאג, נאר דאס וואס בלייבט איבער איינער האט גע'שחט'ן און איינער איז געבליבן זאל ער דאס נישט האלטן מער איבער דרייסיג טאג. איז ווארט העגונה טייטשט תוספות די איינציגע, נישט די וואס ער האט געקויפט שפעטער, נאר די וואס ס'בלייבט איבער אליין. אזוי ווי מיר זאגן די פרוי איז געבליבן אן עגונה, וואס איז דאך די טייטש אליין, איז דאס ווארט עגונה לויט תוספות דאס בלייבט אליין, ער האט געקויפט אסאך און איין איז געבליבן, זאל ער נישט האלטן דאס מער ווי דרייסיג טעג.